יעצט אזוי ווי צוגעזאגט אין די פריערדיגע פרק הייבט אן משה רבינו צו זאגן וזאת המצוה אשר ציוה ה' ללמד אתכם לעשות בארץ ס'איז דא צוויי נקודות קודם ללמד אתכם ביז יעצט האט ער געוואלט רעדן מיט ענק אליינס אבער ער האט אנגעהויבן נישט מצליח געווען געזאגט אנכי עומד ביני וביניכם על כל פנים פון יעצט און ווייטער ואתה פה עמוד עמדי און איך וועל רעדן אז די אייבערשטער רעדן צו משה זאל זיך קומען און ער וועט זיי אויסלערנען ועשו און צווייטע זאך איז ועשו בארץ און זאל טון בארץ אזוי איז טאקע געשען זאת המצוה די אייבערשטער האט מיך געהייסן ענק אויסלערנען ענק זאלן עס טון בארץ, און ער חזר'ט נאכאמאל איבער די עיקר הבטחה פון די תורה, דאס חזר'ט זיך איבער אפשר טויזנט מאל אין ספר דברים אז למען תירא לשמור את כל חקותיו, און דעמאלטס למען יאריכון ימיך, דאס הייסט ער טוט אין די תורה כדי אדער דורך דעם וועט זיין יאריכון ימיך, און ער חזר'ט נאכאמאל איבער ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאוד, כאשר דיבר ה' אלקי אבותיך לך ארץ זבת חלב ודבש, מען דארף מדייק זיין פארוואס עס שטייט אזויפיל באריכות, דאס איז א תכונה פון ספר דברים, ער לייגט אריין זייער אסאך ווערטער און ער איז מרחיב א זאך וואס קען מען קען שרייבן אזוי קלאר אין ואם, לייגט ער צו אסאך ווערטער אסאך מאל מען קען זען קלאר אזוי כאילו ווי ער לייגט עס אריין אזוי אין א סענטענס, און סוף קומט ער אן צום סוף פון די סענטענס. יעצט האבן אונז א זייער וויכטיגע פרשה, לפחות אונזערע חכמים האבן פארשטאנען אז דאס איז א וויכטיגע פרשה, אבער באמת איז דאס נאכאמאל, נאך איין מאל א סאמערי פון וואס די תורה וויל דא, דו קענסט עס רופן א הקדמה אדער א כלל באופן כללי, דאס איז די פרשה פון שמע ישראל, און דא פארשטייען אונז פשוט טייטש שמע ישראל, אלע פרשות הייבן זיך אן שמע ישראל ושמעת ישראל, האט זיך אנגעהויבן די גאנצע זאך, ויקרא משה ויאמר שמע ישראל, און דא זאגט ער נאכאמאל שמע ישראל, דאס הייסט ער הייבט אן, ער זאגט נאכאמאל איבער כאילו די עיקר, מען קען זאגן ס'איז ווי א פירוש, דאס שטייט אין חז"ל. ס'איז א פירוש אויף די עשרת הדיברות, עשרת הדיברות איז געווען שמע ישראל אנכי ולא יהיה לך וכו', און דא זאגט משה נאך א פירוש אויף די עשרת הדיברות, כאילו נאך איין וועג וויאזוי ער פארציילט די זעלבע גאנצע מעשה, ס'איז קודם כל ה' אלקינו ה' אחד, דאס איז אינטערעסאנט גראדע, אסאך מאל הייבט ער אן ה' אלקינו ה' אלקינו דיבר אלינו בחורב, דא אויך ה' אלקינו, אבער וואס איז די עיקר ה' אחד, ס'איז דא איינס אז אין אנדערע ווערטער לא יהיה לך אלהים אחרים און אזוי ווייטער, און וואס זאלסטו טון וועגן דעם, אזוי ווי דארט איז געשטאנען זאלסט מאכן שבת און כיבוד אב ואם און אזוי ווייטער, דא שטייט. אים ליב האבן בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, וואטעווער דאס פונקטליך מיינט, און זאלסט די תורה וואס איך גיי ענק אויסלערנען, די מצוה זאל זיין אשר על לבבך, און זאלסט אויסלערנען פאר דיינע קינדער, נאכאמאל זייער וויכטיג אין ספר דברים, די קינדער זאל מען אויסלערנען, זאל נישט בלייבן סטאק אין איין דור די תורה, ס'זאל גיין ווייטער אין די קומענדיגע דורות, און זאלסט עס געדענקען, וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות, וכתבתם על מזוזות, צו ס'מיינט, אזוי ווי חז"ל אין תפילין און מזוזה אדער די רשב"ם זאגט על פי פשט, נאך א עצה צו זאגן געדענקען על כל פנים די ווארט איז אז דאס איז זייער וויכטיג א נייע כמעט א נייע חידוש פון ספר דברים אז מען דארף עס געדענקען די תורה נישט וואלט מען עס פארגעסן איז די אלע מצוות די אלע תפילין און מזוזה און אזוי ווייטער איז געמאכט מען זאל געדענקען די תורה און געדענקען די מצוות. און יעצט גייט ער אריבער צו א פרשה והיה כי יביאך ס'דא אפאר פרשת והיה כי יביאך שוין געווען אין ספר שמות דא אין ספר דברים אפאר פון זיי דא זעט מען ווייטער ס'איז איינע פון די גרויסע פרעימינגס דיינס די זאך פון ספר דברים ווען מ'קומט אן קיין ארץ ישראל, עט זיין דארט א חשש מען זאל פארגעסן די תורה, און ער זאגט דו זאלסט נישט פארגעסן, יא, וועסט אנקומען, וועסטו זען ערים גדולות שלא בנית, און עס וועט זיין געשמאק וואס האלט וואס ווארט, דו זאלסט נישט פארגעסן, השמר לך פן תשכח את השם אשר הוציאך, מען זאל נישט געדענקען, מען זאל נישט פארגעסן פון ווי דו ביסט געקומען, אשר הוציאך זאלסט נישט מיינען, און וואס איז די עיקר, וואס גייט געשען ווען דו וועסט פארגעסן, איז אותו תעבוד, און זאלסט נישט פארגעסן טון עבודה זרה, לא תלכון אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים, כי אל קנא, ווייטער חזר'ט איבער וואס שטייט אין עשרת הדברות, כי אל קנא ה' אלקיך, און והשמידך מעל פני האדמה, אויב וועסטו נישט פאלגן, אויב וועסטו טון עבודה זרה, וועט ער דיר ארויסשיקן פון ארץ ישראל. און ער חזר'ט איבער נאך א זאך, לא תנסו את השם אלקיכם כאשר נסיתם במסה, זאלסט נישט מאכן די טעות וואס געהאט אין מדבר, מנסה געווען את השם, דא זעט מען אזוי צוויי זאכן, צוויי טעותים אינטערעסאנט וואס מען קען טראכטן אין גאנץ ספר דברים וואס משה רבינו זאגט, איינס איז מען זאל נישט טון עבודה זרה, מען האט פארגעסן אז די אייבערשטער האט ארויסגענומען פון מצרים, ממילא זינט זיי באלאנגען פאר די עמים אשר סביבותיכם און אזוי ווייטער, און א צווייטע זאך מען זאל נישט מאכן די טעות פון די מדבר, פון מנסה זיין את השם און פארגעסן את השם און אזוי ווייטער. דאס איז אפשר נישט דווקא פאר עבודה זרה אבער באופן כללי זיך שפירן ריכטיג כלפי גאט. און ווייטער פירט ער אויס נאכאמאל די זעלבע כלל אז שמור תשמרון את מצות השם ועשית הישר והטוב למען ובאת וירשת און אזוי ווייטער. יעצט דא נאך איין וויכטיגע פרשה וואס ווייטער ווייזט אונז די עסענס פון גאנץ ספר דברים, פרשה וואס אויך ווייטער זייער יעדער איינער ווייסט עס פון די הגדה של פסח, ס'איז דא א מה נשתנה כי ישאלך בנך לאמר מחר, וואס געבט מען דא פשוט פשט ווען מחר לאחר זמן ס'הייסט אין ארץ ישראל מה העדות והחוקים וואס איז דאס? ס'הייסט איך זאג דיר זאלסט האלטן תיקון די חוקים און דיינע קינדער פרעגן וואס איז דאס? וועסטו וויסן די תירוץ עבדים היינו לפרעה די אייבערשטער האט אונז ארויסגענומען פארוואס למען הביא אותנו אל הארץ ויצונו לעשות ווייטער לטוב לנו כל הימים וואס איז לחיותנו כהיום הזה די אייבערשטער האט עס פארציילט דערמאנסט דיין זון די גאנצע היסטאריע וואס דו ביסט געווען דארט אדער דיין זיידע איז געווען דארט און נאכדעם דעמאלטס האט די אייבערשטער געגעבן די תורה כדי עס לטוב לנו און זאלן לעבן אין ארץ ישראל, צדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את מצוות השם כאשר ציוונו און ווייטער זעט מען זייער קלאר די גאנצע היסטאריע און יעדע יעדע פסוק און יעדע פרשה קען מען זאגן אז עס שטייט נאכאמאל די זעלבע נקודה נאר מיט א אנדערע פרט מיט א אנדערע ציור מיט א אנדערע היכי תמצי אז די קינדער זאלן זען דו טוסט מצוות דא האט מען שוין אויפגעטון מען טוט מצוות אבער זיי ווייסן נישט פארוואס לאמיר מסביר זיין פארוואס אזוי איז די גאנצע די גאנצע ספר דברים ס'דא א פארוואס מען טוט מצוות. און די פארוואס גייט אונז דורך די מצוות ממשיך זיין צו די שפעטיגע דורות.